וועלקאם צו די שיעור נאמבער צוויי, מען גייט רעדן, היינט גייט מען לערנען א שטיקל פון בני יששכר, לאמיר טרייען צו פאוקעסן שנעל דרײַ מינוט, א שטיקל וואס ער רעדט וועגן די סוכה, ער זאגט וועגן צילא דמהימנותא זאגט ער אזוי, זאגט ער אז א איד גייט אריין אין די סוכה, גייט ער אריין אין די מצוה, רייט? אלע אנדערע מצוות טוסטו אינדערויסן פון זיך, סוכה גייסטו אריין אינסייד די מצוה, און ער ברענגט עס מיט זייער א טיפע קאנצעפט, א חסידישע קאנצעפט, ער זאגט אזוי, ער זאגט אז ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט אור המקיף. די לייט וואס נעמט ארום א מענטש. נאכדעם איז דא אור פנימי וואס פילט אן א זאך, ס'הייסט לאמיר זאגן אז ווען דו גיסט אן א כלי, ס'גיסט זיך אן, און דו גיסט נאך גיסט זיך עס איבער. זאגט ער ווען א מענטש טוט א מצוה, ווייל חסידים האבן ליב געהאט צו טון א מצוה מיט א חומרא יתירה, מיט א עקסטער, וואס הייסט מיט א חומרא? אז דו טוסט, לאמיר זאגן, סאו זאגט ער ווען דו טוסט א מצוה מיט א חומרא, דעמאלטס פילסט, באקומסטו נישט נאר די אור פנימי וואס גייט אריין פון די מצוה, וואס יעדע מצוה ברענגט א אנדערע אור פאר די מענטש. ס'געט דיך אנדערע לייט, אנדערע שפע, אנדערע כח, ס'געט דיך אנדערע אנדערע בענעפיטס וואס קומט מיט פון ווען מ'טוט א מצוה. סאו, ווען מ'טוט א מצוה מיט חומרות דעמאלטס געט דיך עס די אור, און ס'גיסט זיך איבער סאו ס'נעמט דיך ארום, און די אור וואס נעמט דיך ארום איז אור המקיף ווערט עס אנגערופן, די אור די לייט וואס נעמט דיך ארום איז דאס א שמירה. זאגט ער ביי סוכה, יעדער איינער אפילו מ'טוט עס נישט מיט א חומרא, די גייסט אריין אין די סוכה אריין, ס'נעמט דיך ארום פון אלע פיר זייטן, ביסט ארומגענומען מיט די מצוה און די ביסט אין די מצוה אליינס, טוסטו ביידע. דארף מען וויסן אז ביי חסידים האט מען זייער מקפיד געווען טאקע צו טוען חומרות, אבער רוב חומרות האבן מענטשן געטון פאר זיך אליינס, א חומרא מיינט אזוי אז איך טו א מצוה און איך וויל עס טון מיט עקסטרע, דאס הייסט לאמיר זאגן איך האב געבעטן מיין טאכטער זי זאל מיך מאכן טשאקלעד טשיפ קוקיס, איך האב זייער ליב טשאקלעד טשיפ קוקיס, סאו איך בין געגאנגען ארבעטן, איך בין צוריק אהיים געקומען און האבן זיי מיך אנגעגרייט מיט א נעפקין, מיט א שיינע דאולי, מיט א שיינע בריוו, זי האט געשריבן, טאטי דאס איז פאר דיך די קוקיס, און יא איך בין טשאק איך האב זייער ליב טשאקלעד, סאו זי האט געלייגט עקסטערע. טשאקלעד טשיפס, מ'קען טון די זאך מיט עקסטער, א מענטש קען טון תורה מצוות, און דאס טון ווייל איך האב נישט קיין ברירה, ווען מיין טאכטער וואלט מיך נישט ליב געהאט, וואלט זי מיך געמאכט די די קוקיס און עס געלאזט דארטן אין די אווען אדער אין א פעיפער פלעיט, אבער זי האט מיך ליב און זי האט עס געטון מיט עקסטער, זי האט עס געטון מיט א שיינע מיט א דאולי מיט די גאנצע זאך, דאס איז זייער ספעשל און דאס געבט א עקסטער אהבה פון די טאטע צו די קינד, די זעלבע זאך איז ווען מען טוט תורה מצוות, עס איז דא מענטשן וואס האבן זעקס הונדערט און דרײַצן פראבלעמס וואס זיי דארפן סאלוון, ער מוז, ער האט נישט קיין ברירה, די אייבערשטער הייסט אים. נאכדעם איז דא מענטשן וואס האבן זעקס הונדערט און דרײַצן פריווילעדזשעס, זעקס הונדערט און דרײַצן זכיות, חסידות האט אויסגעלערנט פאר א מענטש, דו טוסט א מצוה, טו עס מיט די גאנצע ענערדזשי, מיט התלהבות, מיט די ברען, מיט די פילינגס, אז ווען דו טוסט די זאך זאל זיין, דעמאלס וואס גייט געשען זאגט די הייליגע בני יששכר, גייסט באקומען א אור מקיף, א אור פנימי מיט א אור מקיף, ס'נעמט דיך ארום פון אלע זייטן, טון א מצוה, א חומרא וואס אנדערע מענטשן האבן געטון, דו טוסט נאר נאך א חומרא, איך ווייס נישט צו ס'טוט עפעס אויף, אפשר א חומרא להלכה יא, אבער סתם א חומרא, איך ווייס נישט צו ס'טוט אויף. טוסט א חומרא פון זיך אליינס ווייל אין דיין הארץ דו ווילסט טון מער, און דו גיסט עס איבער און ס'רינט אריבער, די אייבערשטער זאל העלפן אונז זאלן אלע זוכה זיין צו ענדשויען סוכות ווי ס'דארף צו זיין און ס'זאל זיין אור מקיף ואור פנימי א גאנץ יאר.